ברוך השם, מסכת סוטה, דף י"ד, עמוד א', די זעקסטע שורה פון אויבן.
רב חמא ברב חנינא אמר, אף משה רבינו אינו יודע, משה רבינו ווייסט אויך נישט היכן קבור, ווי זיין קבר איז. כתיב הכא, דא שטייט ולא ידע איש את קבורתו, שטייט דאס ווארט איש. וכתיב התם וזאת הברכה אשר ברך משה איש אלקים, מיינט ער צו זאגן דער איש אלקים האט נישט געוויסט קבורתו, משה רבינו האט נישט געוויסט ווי ס'איז זיין קבר. ואמר רב חמא ברב חנינא, נאך האט געזאגט רב חמא ברב חנינא, מפני מה נקבר משה אצל בית פעור, פארוואס איז משה רבינו'ס קבר געווען לעבן בית פעור? כדי לכפר על מעשה פעור, כדי מכפר זיין אויף די עבירה פון די אידן פון פעור. אין מדרש אגדה פארהאנען. יעדן יאר אין דער צייט וואס די אידן האבן אמאל געזינדיגט בבנות מואב, אין דער צייט איז דער בית פעור וויל מקטרג זיין אויף די אידן, צו דערמאנען די זינד, און ווען דער בית פעור זעט דעם קבר פון משה, ווערט ער צוריק איינגעזינקען אין דער ערד, משה רבינו האט אים איינגעזינקען אין דער ערד עד חוטמו, און ווען ער וויל ארויפגיין ווערט ער צוריק איינגעזינקען צו דעם ארט וואס שקעו משה. לכאורה פארוואס דארף מען האבן א כפרה נאר פאר דעם פעור, עס איז דאך געווען נאך עבירות ביי די אידן, נאר דארטן ווערט דערמאנט דאס לשון צמידה, צמידה ווערט דאך דערמאנט צמיד פתיל, זיי זענען געווען שטארק באהאפטן צו דער זינד. ואמר רב חמא ברב חנינא, דער ב"ח ברענגט דא אראפ פון עין יעקב וואס איז דא פארהאנען, מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם, פארוואס איז געווארן באהאלטן דער קבר פון משה

מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, די צדיקים זענען געליבט לאחר מותם מער ווי ביי זייער לעבן, שכן אתה מוצא אזוי טרעפסטו בשעה שהיו ישראל במדבר ווען די אידן זענען געווען אין מדבר, וסרחו במעשיהם זיי האבן געזינדיגט, ועשו עגל זיי האבן געמאכט אן עגל, קצף הקדוש ברוך הוא על ישראל איז דער אייבערשטער געווען אין כעס אויף די אידן. ואמר למשה, דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, הרף ממני ואשמידם. לאז אפ, איך וועל זיי אומברענגען. כמה צדיקים היו באותו דור, אין דעם דור איז דאך געווען אסאך צדיקים, וכמה חסידים, וויפיל חסידים איז געווען אין דעם דור, משה ואהרן, יהושע, אלדד ומידד, וע' זקנים, ושאר חכמים ותלמידים, ולא עשה בשבילם, און דער אייבערשטער האט נישט געמאכט וועגן זיי, ולא ביטל הגזירה, אלא בשביל משה, זע איך דאך אז משה בחייו איז געווען זייער געליבט ביי דעם אייבערשטן, אז ער זאל מבטל זיין צוליב אים די גזירה, איז אוודאי און אוודאי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ווען די אידן זאלן דעמאלט גיין ביי דעם חורבן הבית גיין מתפלל זיין ביי דעם קבר פון משה'ן, וואלט ער מבטל געווען די גזירה. ואמר רב חמא בר חנינא, נאך האט געזאגט רב חמא בר חנינא, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, אחרי ה' אלוקיכם תלכו, איר זאלט גיין נאכן אייבערשטן, אחרי איז די טייטש שטענדיג דערלעבן, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, קען דען א מענטש גיין נאך דער שכינה, והלא כבר נאמר שטייט אין פסוק כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא, אלא דער פסוק מיינט צו זאגן להלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא, מען פארלאנגט פון די אידן זאלן גיין טון די מידות פון אייבערשטן, מה הוא מלבש ערומים, אזוי ווי דער אייבערשטער טוט אנטון מענטשן וואס האבן נישט וואס אנצוטון, דכתיב, עס שטייט ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, דער אייבערשטער האט געמאכט צו אדם און צו זיין פרוי העמדער פון עור און האט זיי אנגעטון, אף אתה הלבש ערומים, זאל א מענטש זיך אננעמען אין דער מידה אנטון די נאקעדיגע מיט מלבושים, הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דער אייבישטער איז מבקר קראנקע, דכתיב וירא אליו השם באלוני ממרא, דער אייבישטער האט זיך באוויזן באלוני ממרא, ווי די גמרא זאגט אז דאס איז געווען יום שלישי למילתו, און דער אייבישטער איז געגאנגען אים מבקר חולה זיין, אף אתה בקר חולים, זאל יעדער איד אויך מבקר חולה זיין. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דער אייבערשטער טוט טרייסטן אבלים, דכתיב, עס שטייט, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק בנו, דער אייבערשטער האט אים געטרייסט אויף וואס אברהם איז נפטר געווארן און ער האט אים געבענטשט ברכת אבילים אף אתה נחם אבילים. הקדוש ברוך הוא קובר מתים, דער אייבערשטער טוט קובר זיין מתים, דכתיב עס שטייט ויקבור אותו בגיא, דער אייבערשטער האט קובר געווען משה רבינו בגיא, אף אתה קבור מתים, און דאס איז דער פשט אין פסוק אחרי השם אלקיכם איר זאלט גיין נאכן אייבערשטן, איר זאלט גיין און טון די מידות וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיך. כתנות עור. מיר האבן דאך דא פריער געהאט אין פסוק ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור. רב און שמואל, אין דעם קריגן זיך רב און שמואל. חד אמר איינער זאגט דבר הבא מן העור א זאך וואס מען נעמט אראפ פון דער פעל, דאס הייסט אז די כתנות איז געווען געמאכט פון וואל וכדומה, און איינער זאגט דבר שהעור נהנה ממנו, א זאך וואס א מענטש טוט אן אויף זיין לייב, דאס איז פון פלאקס איז געווען געמאכט די כתנות עור. דרש רב שמלאי האט רב שמלאי גע'דרש'נט תורה. תחלתה גמילות חסדים, אין אנפאנג פון תורה ווערט דערמאנט גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים, און ביי די ענדע ווערט דערמאנט גמילות חסדים, אין אנפאנג ווערט דערמאנט גמילות חסדים אז דער אייבישטער איז מלביש ארומים,

מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל, פארוואס האט משה רבינו געגליסט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל, האט אזויפיל מתפלל געווען, וכי לאכול מפריה הוא צריך, האט ער דען געדארפן עסן די פירות פון ארץ ישראל, דאס איז געווען זיין כוונה פון אריינגיין, או לשבוע מטובה הוא צריך, אדער אז ער זאל ווערן זאט פון די גוטסקייט פון לאנד, אלא כך אמר משה, נישט ווייל ער האט געוואלט עסן די פירות זיין זאט פון די גוטסקייט, נאר משה האט געזאגט אזוי, הרבה מצוות נצטוו ישראל, די אידן זענען געווארן געבאטן אסאך מצוות, ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, און די מצוות קען מען נאר מקיים זיין אין ארץ ישראל, אלע מצוות התלויות בארץ, די מצוות וואס אפהענגיג אין דער ערד פון די זאכן וואס וואקסט אין דער ערד, תרומות, מעשרות, גייט זיך נאר אן אין ארץ ישראל. אכנס אני לארץ, איך וועל אריין גיין אין לאנד, כדי שיתקיימו כולן על ידי, אז אלע מצוות זאלן ווערן מקוים דורך מיר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער צו אים געזאגט, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, דו ווילסט דאך נאר האבן שכר פון דעם קיום המצוות, מעלה אני עליך, איך וועל רעכענען אויף דיר כאילו עשית, גלייך ווי דו האסט געטאן די מצוות, שנאמר ווי שטייט א פסוק, ישעיה פרק נ ג, דער לעצטער פסוק פון דעם פרק, לכן דעריבער אחלק לו ברבים, איך וועל אים געבן א טייל ברבים צווישן די גרויסע מענטשן, ואת עצומים מיט די שטארקע יחלק שלל, וועט ער צעטיילן דעם רויב, תחת אשר הערה למות נפשו, ווייל ער האט איבערגעגעבן צו טויט זיין לעבן, ס'איז פון לשון ותער כדה האט אויסגעגאסן, ער האט זיך געוואלט אוועקגעבן דעם לעבן, ער האט דאך געזאגט מחני נא מספרך אשר כתבת, ואת פושעים נמנה, און ער ווערט גערעכנט מיט די פושעים. ער ווערט גערעכנט צו די מתי מדבר איז אויך געשטארבן אין מדבר והוא חטא רבים נשא ער האט געטראגן אויף זיך די זינד פון אסאך מענטשן ולפושעים יפגיע און ער האט מתפלל געווען אויף די פושעים אז איך זאל זיי נישט שטראפן גיי מיר יעצט מפרש זיין דעם פסוק

כאברהם יצחק ויעקב שהם עצומים בתורה ובמצוות, ער וועט האבן דעם שכר ווי אברהם יצחק און יעקב וואס זענען שטארק אין תורה און מצוות, ווייטער שטייט אין פסוק תחת אשר הערה למות נפשו, שמסר עצמו למיתה, משה רבינו האט זיך לטובת ישראל האט ער זיך איבערגעגעבן למיתה, שנאמר שטייט אין פסוק משה האט געזאגט ואם אין אויב דו ביסט נישט מוחל איז מחני נא וגומר מ'זאל אים אפמעקן פון ספר, ווייטער שטייט אין פסוק ואת פושעים נמנה שנמנה מתי מדבר,

ווייטער שטייט אין פסוק ולפושעים יפגיע, שביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה, ער האט מתפלל געווען אז די פושעי ישראל זאלן טון תשובה, ווייל ואין פגיעה דאס ווארט יפגיע וואס דא שטייט מיינט מען נישט אלא תפילה ער האט מתפלל געווען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ואתה אל תתפלל בעד העם הזה,

נאך זאגט די משנה, כל המנחות, אלע מנחות, תחילתן, אין אנפאנג ווען מען טוט זיי ברענגען, וסופן, און ביי די ענדע, דאס הייסט פאר קמיצה, זענען זיי געווען בכלי שרת. וזו,

שמן ולבונה, יעדע מנחה דארף האבן שמן און לבונה, שטייט ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. וזו, און די מנחת סוטה, אינה טעונה דארף נישט האבן לא שמן ולא לבונה, ניט שמן און נישט לבונה, די גמרא וועט ווייטער פרעגן ס'איז דאך דא נאך א מנחה וואס איז נישטא קיין שמן און לבונה, מנחת חוטא, ווען איינער האט געטון אן עבירה וואס ער ברענגט א קרבן עולה ויורד, איז ווען ער ברענגט אויב ר'איז זייער ארעם א מנחה, איז דארף מען אויך נישט קיין שמן קיין לבונה, נאך זאגט די משנה כל המנחות באות מן החיטים, אלע מנחות קומען פון ווייץ, וזו און די מנחת סוטה באה מן השעורים קומט פון גערשטן. מנחת העומר אף על פי שבאה מן השעורים, די מנחה פון עומר כאטש זי קומט פון גערשטן, אבער היא היתה באה גרש, ס'איז געווארן גראב צומאלן און מ'האט עס געזיפט דורך דרייצן זיפן זאל ארויסקומען זייער קלארע מעהל וזו אבער די מנחת סוטה באה קמח ס'געקומען גראבע מעהל ווייל מ'האט געמאלן צוזאמען ס'געווען אויסגעמישט צוזאמען מיט די קלייע. רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל זאגט, כשם שמעשיה מעשה בהמה, אזוי ווי דאס וואס איר האט געטאן איז געווען מעשה בהמה, כך קרבנה מאכל בהמה,

תחילתן וסופן. השתא משמע, יעצט לערן איך פשט, כשמביאה מביתו, ווען ער ברענגט די מנחה פון הויז, מביאה בכלי שרת לעזרה, ברענגט מען דאס צו דער עזרה אין א כלי שרת. וסופה בכלי שרת, סופה מיינט מען קודם קמיצה, איידער מען נעמט אראפ דעם קומץ. כל המנחות טעונות שמן ולבונה כדכתיב, ווי שטייט אין פסוק, ויצק עליה שמן אויף א מנחה דארף מען גיסן שמן ונתן עליה לבונה. ולקמן פריך ווייטער פרעגט די גמרא והא איכא מנחת חוטא, מנחת חוטא איז אויך נישט געווען קיין שמן קיין לבונה. וזו אינה טעונה דכתיב ווייל עס שטייט לא יצוק עליו שמן וגומר. באות מן החיטה. דכתיב ווייל עס שטייט ביי די מנחות סולת חיטים תעשה אותן אז א מנחה דארף זיין פון סולת חיטים, מנחת העומר באה מן השעורים, מנחת עומר קומט פון שעורים, במסכת מנחות ילפינן לה מקרא, די גמרא אין מנחות לערנט עס אפ פון פסוקים אז מנחת סוטה דארף קומען פון שעורים, באה גרש

א וואס איז מ'טוט צעברעכן בשעורים ביי גערשטן וואס זענען צעבראכן מובחר שבו די בעסטע פון אים ווייל מנופה ס'איז געווארן געזיפט בי"ג נפים מיט דרייצן זיפ כעין סולת חיטים אזוי ווי סולת חיטים מיינט מען זייער קלארע מעל פון חיטים איז עס געוועזן ביי דער מנחת עומר אויך זייער קלארע מעל קמח מיינט מען הכל מעורב אלעס איז אויסגעמישט כמות שנטחן, אזוי ווי עס ווערט געמאלן, גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אבא חנין אומר משום ר' אלעזר, אבא חנין זאגט פאר ר' אלעזר'ן, דעריבער האט מען געדארפן געבן די מנחה אויף אירע הענט, כדי ליגעה, כדי מען זאל איר פארמאטערן, כדי שתחזור בה, כדי זי זאל אויב זי איז טמא זאל זי חרטה האבן פון דעם וואס זי זאגט טהורה און זאל זאגן זי איז טמא, אם ככה חסה תורה על עוברי רצונו, אויב די תורה האט אזויפיל רחמנות על עוברי רצונו, ווייל אויב זינתה האט זי דאך עובר געווען אויף דעם רצון פון אייבערשטן וויל איך אז זי זאל מודה זיין כדי זי זאל נישט האבן קיין אזוין מיאוסע, טויט, קל וחומר על עושי רצונו, איז אוודאי און אוודאי די וואס ס'טוען דעם רצון פון אייבערשטן האט דער אייבערשטער רחמנות. פרעגט די גמרא, ממאי פון וואנען ווייסטו משום דחסה הוא, פון וואנען ווייסטו אז דער טעם פארוואס איך וויל זאל זיך מודה זיין ווייל איך טו איר שוינען, איך וויל נישט זי זאל שטארבן במיתה מנוולת, דילמא אפשר כי היכי דלא תימחק מגילה, דעריבער וויל איך זאל מודה זיין כדי מען זאל נישט אויסמעקן די מגילה, שם השם איז דאך דארט געשריבן. ענטפערט די גמרא, קסבר, דער תנא וואס ער לערנט אז דער טעם איז ווייל די תורה האט חס געווען אויף איר כבוד, משקה, אז מען טוט איר פריער אנטרינקען, ואחר כך מקריב את מנחתה, נאכדעם איז מען מקריב די מנחה. ווייטער איז דא אין דער זאך א מחלוקת, צו פריער די מנחה און נאכהער טוט מען צוטרינקען, אדער פריער טרינקען די מים המרים נאכדעם די מנחה, איז דער תנא האלט משקה ואחר כך מקריב את מנחתה. דאי משום מגילה, איך זאל זאגן איך טו איר פארמאטערן כדי מען זאל נישט אויסמעקן די מגילה, קען איך נישט זאגן, הא אימחיקא לה, ס'איז דאך שוין געווארן אויסגעמעקט די מגילה, זי האט דאך שוין געטרינקען. און דאך, כאטש זי האט שוין געטרינקען, אויב מ'וועט נישט מקריב פאר זיין די מנחה, וועט זי נישט ווערן נבדק, ווייל עס שטייט דאך מזכרת עון. איז אפילו זי האט שוין געטרינקען, טוט מען איר פארמאטערן זי זאל מודה זיין, און כדי מ'וועט נישט מקריב זיין די מנחה, און פארוואס וויל איך דאס מ'זאל נישט מקריב זיין די מנחה, איז דאך זיכער דער טעם איז ווייל די תורה האט חס געווען אויף דעם כבוד פון עוברי רצונו אויכעט, ווייל אויב וועגן די מגילה איז דאך שוין געווארן אפגעמעקט. אין דער משנה האמער געלערנט כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת וכו'. זאגט די גמרא ורמינהו, כ'דארף פרעגן א סתירה, האמער געלערנט סדר מנחות כיצד, ווי אזוי איז דער סדר וואס א איד ברענגט א מנחה? אדם מביא מנחה מתוך ביתו, א מענטש ברענגט די מנחה פון זיין הויז,

און אין דער משנה ווייזט דאך אויס אז אלע מנחות איז תחילתה, דער ברענגען אויך געווען בכלי שרת, מ'האט שוין אראפגעברענגט דער אנפאנג ברייתא, ברענג איך אראפ די גאנצע ברייתא. ונותן עליה שמנה ולבונתה, אין דער עזרה לייגט מען אוועק דעם שמן און די לבונה. ומוליכה אצל כהן, און דער בעל הבית פירט דאס צום כהן, וכהן מוליכה אצל מזבח, דער כהן פירט עס צום מזבח צו מאכן הגשה, ומגישה ער טוט עס דערנענטערן בקרן דרומית מערבית, אין דעם ווינקל דרום מערב פון מזבח, כנגד חודה של קרן, ביי דעם שפיץ פון דעם קרן. און ודיו, און ס'איז גענוג. די גמרא וועט ווייטער פרעגן, וואס דארף מען דערציילן ודיו, וואס וואלט איך געוואלט מיינען אז מען דארף האבן נאך? ומסלק את הלבונה לצד אחד, און מען לייגט אוועק די לבונה אין א זייט, אין דער כלי אליין, וקומץ, און מען נעמט אראפ דעם קומץ, ממקום שנתרבה שמנה, פון דעם ארט וואס אויף דעם ארט איז דא אסאך שמן. ונותנו לתוך כלי שרת, און מען לייגט עס אריין אין א צווייטע כלי שרת, ומקדשו בכלי שרת, און מען איז עס מקדש אין די כלי שרת, האב איך געלערנט יעצט פשט אז מען גיט עס אריין אין א כלי שרת ומקדשו בכלי שרת, מען דארף האבן כוונה אז מען זאל עס מקדש, די כלי שרת זאל עס מקדש זיין, די זעלבע זאך וואס איז פריער געשטאנען ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת, האב איך אויך אזוי געלערנט פשט אז מען לייגט עס אריין אין די כלי מיט א כוונה אז די כלי שרת זאל עס מקדש זיין. ומלקט את לבונתה, ער טוט אראפנעמען די לבונה וואס איז דארטן געבליבן, ונותנה על גביו, און ער לייגט עס ארויף אויף דעם קומץ, ומעלה אותו לגבי מזבח, און מען ברענגט עס צו דעם מזבח, ומעלהו ומקטירו בכלי שרת, און מען ברענגט עס ארויף און מען איז עס מקטיר בכלי שרת, די גמרא וועט ווייטער פרעגן וואס הייסט בכלי שרת מען איז עס מקטיר, ומולחו און מען זאלצט עס, ונותנו על גבי אישים און מען גיט דאס אויף די פייער, קרב הקומץ, נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען דעם קומץ, שיריה נאכלין, דאס וואס בלייבט איבער מעג מען עסן. די כהנים, אבער קודם הקרבת הקומץ טארן זיי נישט עסן. ורשאין הכהנים ליתן בתוכו, די כהנים קענען אין דעם אריינלייגן יין ושמן ודבש, וויין, אויל, האניג קענען זיי דארט אריינלייגן, ואין אסורין אלא מלחמץ, איז באקן אויף חמץ טארן זיי עס נישט, ביז אהער איז די ברייתא,

אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, די ברייתא האלט אויכעט אז מען האט עס נישט געברענגט אין קיין כלי שרת, נאר די ברייתא אימא זאג אזוי בכלים הראויים לכלי שרת, מען האט עס געברענגט אין אזעלכע כלים וואס אויב מען זאל מקדיש זיין די כלים זענען זיי ראוי פאר א כלי שרת, כסף און זהב איז גוט פאר א כלי שרת, פרעגט די גמרא, מכלל קומט דאך אויס דכפיפה מצרית, לא חזיא, אז א כפיפה מצרית, א בעסקעט וואס איז געמאכט פון שטעקעלעך, איז נישט גוט פאר קיין כלי שרת, כמאן ווי ווער דאס דלא כרבי יוסי ברבי יהודה, נישט ווי רבי יוסי ברבי יהודה, דתניא מיר האבן געלערנט, כלי שרת שעשאן של עץ, א כלי שרת וואס מען האט עס געמאכט פון האלץ. רבי פוסל, רבי זאגט א כלי שרת קען נאר זיין פון מעטאל אבער פון האלץ נישט. ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר, און רבי יוסי ברבי יהודה איז מכשיר. די גמרא דארט אין סוכה זאגט אין וועלכע סברא קריגן זיי זיך, רבי דרשנ'ט כלל ופרט וכלל. ועשית מנורה איז א כלל, איך קען עס מאכן פון יעדן זאך, זהב איז א פרט, נאכהער תיעשה המנורה איז ווידער א כלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט, יעדע זאך וואס איז גלייך צו זהב, ס'איז מתכות, איז גוט פאר כלי שרת, אבער האלץ איז נישט גוט פאר כלי שרת. רבי יוסי ברבי יהודה דרשנט ריבוי און מיעוט וריבוי בין איך אלעס מרבה אפילו א כלי שרת פון עץ אויכעט איי איך האב א מיעוט די מיעוט בין איך ממעט איין זאך חרס איז ביי אונז אין די משנה וואס דא שטייט אז כפיפה מצרית איז נישט ראוי אויף קיין כלי שרת א כלי שרת איז נישט פון האלץ איז עס נישט ווי רבי יוסי ברבי יהודה. זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה, די משנה קען גיין ווי רבי יוסי ברבי יהודה אויך, אימר דאמר רבי יוסי ברבי יהודה בחשובין, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט א כלי עץ וואס זענען חשוב איז ראוי פאר כלי שרת, אבער בפחותין אז זענען געמיינערע עס איז געווארן געמאכט פון שטעקעלעך, מי אמר האט ער דען געזאגט אז ס'זאל זיין גוט אויף כלי שרת,

איז ווייזט דאך דא אויס אז עס דארף זיין דער וואס לייגט עס אריין אין כלי שרת דארף עס געבן לשם כך אז א כלי שרת איז נאר מקדש מיט דעת, ווען איך האב געלערנט פשט אין מקדשה אויב נותנה לכלי שרת אויף דער דעה אז מקדשה, זאגט די גמרא אימא זאגט נותנה בכלי שרת לקדשה בכלי שרת, נישט איך דארף האבן זיין דעת, נאר גיט עס אריין און דאס ווערט געהיי, די תורה זאגט מען דארף עס אריין לייגן כדי די כלי שרת זאל עס מקדש זיין אפילו ער איז זיך נישט מכוון. רש"י פרעגט, וואס דארף מען עס יעצט מקדש זיין די מנחה, עס איז דאך שוין מען האט דאך שוין פריער עס מקדיש געווען בעל פה, מען האט געזאגט ס'איז אויף א מנחה, זאגט דער רש"י אזוי, א קדושת פה וואס ער זאגט דאס איז א מנחה, דאס איז נאר קדושת דמים, ס'איז נאר די ווערט פון דער זאך ווערט הייליג, אבער נישט די גוף איז הייליג, ממילא איז שוין איז ווי וועט זיין אז ס'איז געווארן טמא קען מען עס אויסלעזן, אבער דארט וואו ס'איז געווארן געהייליגט אין א כלי שרת איז שוין דא א קדושת הגוף, קען אז ס'ווערט טמא קען מען עס נישט אויסלעזן, נאך האבט א חילוק אז אויב ס'איז נאר דא קדושת דמים ווערט עס נישט גע'פסל'ט בלינה אז ס'נעכטיגט איבער די נאכט, אויך אויב א טבול יום וועט אנרירן וועט עס נישט ווערן גע'פסל'ט. האט מען פריער געלערנט ונותן עליה שמנה ולבונתה, ער גיט אויף דער מנחה, דער זר גיט שמן און לבונה. און מען דארף אויף דעם נישט האבן קיין כהן, שנאמר שטייט אין פסוק ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, און עס ווערט דא אויך נישט דערמאנט קיין כהן, און נאכדעם שטייט ומוליכה אצל כהן דכתיב, נאכדעם שטייט והביאה אל בני אהרן, נאכדעם וואס מען האט אריינגעגעבן די שמן און די לבונה, ברענגט מען צו די בני אהרן, וכהן מוליכה אצל המזבח, דכתיב שטייט אין פסוק, והגישה אצל המזבח, מגישה בקרן דרומית מערבית, כנגד חודה של קרן, ער טוט עס דערנענטערן צו דעם שפיץ פון דעם ווינקל פון דעם מזבח, ודיו, און ס'גענוג. אזוי האבן מיר געלערנט פריער אין דער ברייתא. פרעגט די גמרא, מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז מנחת סוטה דארף האבן הגשה? דכתיב שטייט אין פסוק וזאת תורת המנחה, מיינט א פסוק צו זאגן אלע מנחות האבן דעם זעלבן דין, תורת איז א ריבוי, וואס איז דער דין? הקרב אותה בני אהרן זאלן דערנענטערן די קינדער פון אהרנ'ען לפני השם אל פני המזבח. לפני השם מיינט מען אויף מערב זייט, פני המזבח דאס ווערט אנגערופן דרום, דרום זייט. ותניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לפני השם אין פסוק שטייט הקרב אותה בני אהרן לפני השם, יכול, קאן איך מיינען במערב אז מען זאל דערנענטערן די מנחה צו מערב זייט פון מזבח, ווייל דאס איז דאך לפני השם, ווייל דער היכל איז דאך מערב זייט, און דער מזבח, די ברייט פון אים איז צוויי און דרײַסיק אמות, איז די ברייט אינמיטן דער עזרה, און דער היכל איז אויך אינמיטן דער עזרה, דער מזבח איז אנטקעגן דעם היכל. דער היכל פארנעמט אויך צוויי און דרײַסיק אמות, דער היכל אליין מיט די ווענט. דער חלל פון דעם היכל איז צוואנציג אמות, און די ווענט איז זעקס אמות צפון זייט און זעקס אמות דרום זייט, קומט אויס אז די מערב זייט פון מזבח דאס איז לפני השם, ווייל קיין זאך טוט נישט איבערהאקן צווישן מזבח ביז דעם היכל, איי ס'איז דאך יא דא א זאך וואס האקט איבער אולם פאר דעם היכל, מזרח זייט פון דעם היכל איז געווען א בנין וואס האט געהייסן אולם, אבער דער אולם איז דאך געווען אפן, און די ברייטקייט איז געוועזן צוואנציג אמות אזוי ווי דער חלל פון דעם היכל, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אז מערב זייט דארטן לפני השם, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אל פני המזבח, אויף דעם פנים פון מזבח, ווי מען גייט ארויף אויפן מזבח, אין וועלכע זייט איז מען ארויפגעגאנגען אויפן מזבח? דרום זייט. אי אל פני המזבח זאל איך קוקן אויף דעם וואס שטייט אל פני המזבח, יכול בדרום, קען איך מיינען אז די הגשה פון די מנחה זאל זיין דרום זייט, תלמוד לומר שטייט אין פסוק לפני ה', און לפני ה' מיינט מען דאך מערב זייט, הא כיצד, וויאזוי קען איך מקיים זיין ביידע זאכן, אי ס'זאל זיין לפני ה', און עס זאל זיין אל פני המזבח, מגישה, איך האב דערנענטערט די מנחה בקרן דרומית מערבית, אין דעם ווינקל דרום מערב פון מזבח, כנגד חודה של קרן, ביי דעם שפיץ, כ'האב עס גענומען אויף דעם קארנער ממש, אז ס'זאל זיין. די נאנטסטע וואס איז צו מערב, און אביסל איז דאס אויך דרום, בין איך מקיים ביידע זאכן, ווייל אויב כ'וועל עס נישט נעמען כנגד חודה, כ'וועל עס נאר נעמען אביסל דרום זייט, וועט עס שוין נישט זיין לפני השם, ודיו און אזוי איז גענוג. ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר דרשנ'ט מיט א צווייטן וועג, ר' אלעזר זאגט, יכול איך קען מיינען יגישנה במערבה של קרן שטייט לפני השם זאל איך נעמען מערב זייט או לדרומה של קרן אדער דרום זייט פון קרן ווייל עס שטייט דאך אל פני המזבח אדער דא אדער דא אמרת קענסטו מיר אבער אפפרעגן איך קען ניט אזוי זאגן.

מקיים עצמו איך טו ווי דער פסוק ומבטל דברי חברו, מיט דעם וואס איך טו ווי דער פסוק טו איך נישט ווי עס שטייט אין דעם צווייטן פסוק מניחין את שמקיים עצמו ומבטל חברו, לאז איך אפ דעם פסוק וואס איך בין נאר אים מקיים, אבער דעם אנדערן פסוק בין איך מבטל, ותופסין, און איך האלט דעם פסוק את שמקיים עצמו ומקיים חבירו. איז די זאך אזוי. כש, דא ביי אונז. כשאתה אומר לפני השם במערב, אויב דו ווילסט נאר מקיים זיין דעם לפני השם און דו'סט זאגן מען זאל געבן אויף מערב זייט, ביטלת אל פני המזבח בדרום, האסטו דאך מבטל געווען וואס שטייט אין פסוק אל פני המזבח וואס דאס הייסט דרום זייט. אבער וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, ווען כ'וועל עס געבן אויף דרום זייט, קיימת האסטו אויכעט מקיים געווען לפני השם במערב, הא כיצד, וויאזוי זאל איך טון, מגישה לדרומה של קרן, איך זאָל עס דערנענטערן דרום זײַט פֿון דעם קרן, און עס מוז נישט זײַן דװקא כּנגד חדה. פֿרעגט די גמרא, והיכי קיימת, אױב איך נעם עס אינגאַנצן דרום זײַט נישט כּנגד חדה, װי האָב איך מקיים געװען די לפֿני השם, אויב ס'איז חוץ פון חודו של קרן איז דאך עס נישט פאר דעם היכל. ענטפערט די גמרא, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, קסבר האי תנא, רבי אלעזר האלט, כוליה מזבח בצפון קאי, דער גאנצער מזבח געפינט זיך צפון זייט פון דער עזרה. ער האלט נישט ווי מיר האבן פריער געזאגט אז דער מזבח איז געווען פארנומען דעם פונקט אנטקעגן דעם היכל און די ווענט, האלט ער נישט אזוי, נאר ער האלט אז דער גאנצער מזבח איז צפון זייט, קומט דאך אויס אז דער דרום זייט פון מזבח איז אנטקעגן דער מיטן טיר פון דער היכל, ווייל די ברייטקייט פון דער עזרה איז דאך געוועזן הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמות. דעריבער זאל ער עס דערנענטערן אל פני המזבח בדרום, און ס'זאל זיין אביסל נענטער צום מערב, וועט ער מקיים זיין ביידע. רש"י איז נאך מוסיף, כ'מוז נישט זאגן דער גאנצער מזבח איז צפון, אפילו כ'זאל זאגן ער איז אביסל אוועקגעצויגן, דאך וועט עס אויך אויסקומען אז דרום זייט איז לפני השם, ווייל די גאנצע דרום וואנט איז דאך לפני השם, נאר איך דארף עס מאכן נאנט לקרן. פארוואס כאפט די גמרא דא אן דאס לשון כוליה מזבח בצפון קאי? ווייל אין דער זאך איז דא דריי מחלוקת'ן. רבי יהודה האלט אז דער מזבח איז פונקטליך כנגד היכל וכותליו, דער מזבח איז ברייט צוויי און דרײַסיק אמות, און דער היכל און די ווענט איז אויך אזוי צוויי און דרײַסיק אמות פונקטליך קעגן דיר. רבי אליעזר בן יעקב האלט דער גאנצער מזבח איז דרום שטייט שטייט ווייל ער זאגט אז צפונה מיינט מען די צפון זייט איז ליידיג און רבי יוסי הגלילי האלט אז דער גאנצער מזבח איז בצפון וויל ער דא זאגן לויט רבי אלעזר'ן איך מוז דאך זאגן אז די דרומית של המזבח איז לפני השם. מוז איך דאך זאגן אז ער קריגט אויף ר' יהודה, און אויף ר' אליעזר בן יעקב קריגט ער אויך, לערן איך עס איין ווי ר' יוסי הגלילי וואס ער זאגט כוליה מזבח בצפון, איך וויל נישט איינלערנען אז ס'זאל זיין אין דער זאך א פערדע מחלוקת. אבער אין אמת'ן אפילו איך זאל לערנען נישט כוליה מזבח בצפון קאי, נאר אביסל איז ער אוועקגעצויגן פון צפון צו דרום זייט, וועט אויך אויסקומען אז די דרום זייט פון די מזבח איז לפני השם, ווען איך זאג אז די מזבח איז פונקטליך מכוון כנגד ההיכל, דעמאלט איז די דרום זייט נישט נישט לפני השם, אבער אויב ס'איז אביסל אוועקגעצויגן איז שוין לפני השם. פרעגט די גמרא, מאי ודיו, ס'שטייט ער מאכט הגשה, ודיו, ס'גענוג, וואס נאך זאל ער מאכן? אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט איצטריך די תנא דארף מען זאגן די ווערטער ודיו, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען תיבעי, מ'זאל דארפן האבן הגשת מנחה גופא, אז די מנחה אליין זאל אנרירן די מזבח, נישט די כלי, נאר די מנחה, עס זאל איינבייגן די כלי, און ס'זאל אנרירן די סולת צו די מזבח. קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז ס'איז גענוג ווען די כלי רירט אן דעם קרן דרומית מערבית. פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, אז איך זאג די מנחה זאל האבן הגשה, זאל מען זאגן אז די סולת דארף אנרירן? ענטפערט די גמרא, איך קען אזוי נישט זאגן, אמר קרא שטייט אין פסוק, והקריבה אל הכהן וגומר והגישה אל המזבח, מה הקרבה אצל כהן בכלי, ווען איך טוה ברענגען די מנחה צו דעם כהן, די סולת מיט דעם שמן, איז דאך עס אין א כלי, אף הגשה אצל מזבח, דער ענין פון הגשה איז אויכעט בכלי. פריער האבן מיר געלערנט פון דער ברייתא ומסלק את לבונתה לצד אחד, איידער ער נעמט אראפ דעם קומץ טוט ער אוועק נעמען די לבונה אין א זייט, פארוואס? כי היכי דלא תקמוץ בהדי מנחה, אז די קומץ זאל נישט האבן אין זיך די לבונה. כדתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, קמץ האט אראפגענומען א קומץ פון א מנחה ווי דער דין איז, ועלה בידו צרור, אין זיין האנט איז געווען א שטיינדל, או גרגר מלח, אדער א שטיקל זאלץ, או קורט לבונה, אדער א שטיקל לבונה, פסול, איז דער קומץ פסול, ווייל דאס הייסט א קומץ חסר. מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא וקומץ ממקום שנתרבה שמנה, ער נעמט אראפ דעם קומץ פון דעם ארט וואו ס'איז דא אסאך אויל. פרעגט די גמרא מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז ער נעמט אראפ דעם קומץ פון דעם ארט וואו ס'איז דארט אויסגעמישט אסאך אויל? דכתיב, שטייט אין פסוק. ויקרא פרק ב' פסוק ב', שטייט ביי א מנחה, מסלתה ומשמנה, טייטש איך ומשמנה פון דעם ארט וואס דארט איז דא אסאך אויל, און אויך שפעטער פרק ב' פסוק טז, ביי א מנחת העומר שטייט מגרשה ומשמנה, דעריבער זאגן מיר אז מען דארף אראפנעמען פון דעם ארט שנתרבה שמנה, האבן מיר געלערנט אין דער ברייתא ונותנו לתוך כלי שרת, מען לייגט אריין דעם קומץ אין א כלי שרת, ומקדשו בכלי שרת, און דער קומץ ווערט געהייליגט אין א כלי שרת. פרעגט די גמרא, למה לי, וואס דארף איך נאכאמאל מקדש זיין? הא קדשה חדא זימנא, ס'איז דאך שוין געווארן איינמאל נתקדש די גאנצע מנחה, וואס דארף איך מקדש זיין נאכאמאל דעם קומץ? ענטפערט די גמרא, מידי דהוה אדם, די זעלבע זאך ווי די דם פון דעם קרבן, דם די בלוט, אף על גב דקדישתיה סכין בצואר בהמה, כאטש דער מעסער האט געהייליגט די דם, בשעת'ן שעכטן ווען ס'איז געווען אין דעם האלדז פון דער בהמה, הדר מקדיש ליה בכלי שרת, איז דא א דין פון קבלה אז מען דארף שפעטער צוזאמענעמען די דם אין א כלי שרת, הכא נמי דא אויכעט, לא שנא, דער אראפנעמען דעם קומץ דאס איז במקום שחיטה, און אריינלייגן דעם קומץ אין א כלי שרת איז במקום קבלה. נאך האבן מיר געלערנט אין די ברייתא ומלקט את לבונתה ער טוט אפקלייבן די לבונה ונותנה על גביו און די לבונה לייגט ער ארויף אויף דעם קומץ דכתיב עס שטייט אין פסוק ואת כל הלבנה אשר על המנחה ביי דעם דין פון הקטרה שטייט